לזכות ר' משה יהודה לייב בן דבורה שיחיה כטג ליום הולדת שלו כ' שבט.
ב' חלקים משיחת י"ג תמוז תשל"ה.
אז שטייט ווי אזוי האט דער אייבישטער געגעבן תורה איז ניט אז ער איז געווען כביכול במקומו און האט אהין צו גערופן משה רבינו אדער אידן און האט זיי דארט געזאגט תורה, נאר איידער ער האט געזאגט אנכי הויה אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים איז ער אוועק געגאנגען ממקומו וירד הויה על הר סיני און ערשט דערנאך איז געווען וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר וואס דאס איז כולל כל התורה כולה ווי ער זאגט אין מדרש און ירושלמי ובכמה מקומות.

ס'איז א ירידה, ס'איז אבער ניט קיין ירידה אמיתית, ווארום דאס האט א שייכות און דאס האט אן ערך מיט זיין פריערדיגן מעמד ומצב, איז דאס נאכניט אינגאנצן אוועקגעגאנגען פון זיין מעמד ומצב עליון, ווייל ער האט נאך א שייכות, ער האט נאך אן ערך. בשעת ס'איז אבער דא אזא מין ירידה וואס ווערט אנגערופן בשם גלות.

על דרך זה בשעת מען זאגט וירד ה' על הר סיני איז ער מסביר אין מדרש אז דאס מיינט מען ניט א ירידה פון איין רקיע אין א צווייטן רקיע, פון רקיע השביעי רקיע השישי רקיע החמישי וכו', נאר דאס איז געווען א ירידה לארץ, און דער מדרש איז מסביר אז דאס מיינט מען ניט ירידה לארץ וואס זי איז בערך, צו דעם רקיע התחתון, נאר זאגט ער אין מדרש אז ביז מתן תורה איז די וועלט געווען באשאפן אין אן אופן אז גזירה עליונים לא ירדו למטה, די וועלט איז געווען פאנאנדערגעטיילט, אזוי האט עס דער אייבערשטער באשאפן, אז ס'איז דא איין טייל פון וועלט וואס דאס איז עליונים, א צווייטע טייל פון וועלט וואס דאס איז תחתונים. און זי איז באשאפן געווארן אין אן אופן פון א גזירה, אז עליונים לא ירדו למטה, תחתונים לא יעלו למעלה. דערנאך זאגט ער אין מדרש, ס'איז געקומען מתן תורה און וואס טוט אויף תורה, אז דער אייבערשטער זאגט אז ער איז מבטל די גזירה, ואני המתחיל, דער ערשטער וואס ער באווייזט די התחלה אז די גזירה איז בטל איז דורך דערום וואס דער אייבערשטער וואס ער איז דאך דער עליון שאין למעלה הימנו איז ער יורד למטה וירד הוי' שנאמר וירד השם על הר סיני אזוי אויכעט איז געווען א שינוי מקום ביי משה'ן בתור בא כח פון כלל ישראל ווי ער זאגט אין מדרש התחתונים יעלו למעלה שנאמר ואל משה אמר עלה אל הוי' עלה אל השם איז דאס אויכעט געווען וואס די תחתונים האבן זיך אוועקגעשטעלט אין א דרגה שינוי שלא בערך כלל ווי צו שטיין עליונים און אדרבא באווייזט מען אני המתחיל די התחלה איז אין תורה וויאזוי ווערט תורה געגעבן הנותן בעין יפה נותן איז דאס געבויט אויף דרוף אז דאס ווערט אז תורה איז אליין יורד אין אן אופן שאין תחתון למטה הימנו ווי דער אלטע רבי זאגט דעם תיאור אויף עולם הזה הגשמי עולם התחתון שאין תחתון למטה ממנו און אט דא האט מען נאר געגעבן תורה און דאס באווייזט תורה די ווערט די וועג וויאזוי מען נעמט תורה און וויאזוי מען דארף לערנען תורה מיט זיך און לערנען תורה מיט א צווייטן אידן, אז אין מים אלא תורה, מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, זעט מען זיך אין דעם משל אין מים אז ס'ניט זיי זענען יורדים למקום נמוך און ס'איז נאך דא א נידריגער ארט דערפון, ניט דאס אין מים.

און אט דאס איז אויכעט די הסברה, אז מען זאגט אז בשעת א איד שטייט אין א מקום נמוך, ביז וואנעט אז ער געפינט זיך אין א גלות פון א חשך כפול ומכופל, און מיט די מצב וואס א מלכות אדירה האט זיך אינגאנצן איינגעשטעלט אויף ניט צולאזן הרבצת תורה, טא דעמאלטס באווייזט מען וואס תורה איז, אז דווקא תורה איז אט דארטן, שטעלט זיך תורה ארויס מיטן גאנצן תוקף, בשעת די מים זענען יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, געפינען זיי זיך אין די מקום נמוך, זענען אוועקגעגאנגען פון די מקום גבוה. ווי ס'איז אויכעט פארשטאנדיג פון דעם נמשל וואס מען ברענגט אויפן זעלבן משל, אז תורה געפינט מען ניט בגסי הרוח, דערפאר וואס מים געפינען זיך ניט במקום גבוה. און בשעת מען נעמט תורה מיט אין דעם מקום נמוך שאין נמוך למטה הימנו, אט דעמאלט איז מען זיכער אז מ'וועט האבן תורה אפילו ווען מ'וועט דערנאך צוקומען צום מקום גבוה.

לכאורה וואס דארף מען דערציילן מער נישט ווי די קצה התחתון און קצה העליון, די משנה האט געדארפט אויכעט זאגן וואס איז זיין דער שכר פון דעם וואס ער איז הלומד תורה לא מתוך עוני ולא מתוך עושר. און דא האט די משנה מדגיש אז דער אמת'ער לימוד התורה איז אויב דאס איז ביי אים מתוך עוני.

ער דארף אויספירן אזוי ווי באמת ער גלייבט בשכל אז די וועלט, צו דער איד דארף זיך פירן באופן כך, דארף ער געפינען א ראיה אין תורה, און ער גייט צו צו תורה מיט אן אייגנס, ער האט שוין א פארטיגע סברה, ער האט שוין א פארטיגע הנחה, ער האט שוין א פארטיגן רצון, און ער וויל דעמאלט לערנען תורה, תורה זאל אים מסייע זיין בזה.

דערפאר וואס יהיב חכמתא לחכימין, בשעת ער האט ביי זיך די חכמת התורה, איז סוף כל סוף וועט ער ווערן א חכם בכל הענינים, נהנין ממנו עצה ותושי', ווי די משנה זאגט בארוכה, הלומד תורה לשמה איז ער זוכה לדברים הרבה, נהנין ממנו עצה ותושי' רעכנט דארט אויס כמה וכמה ענינים וואס זענען גאר פארבונדן מיט הוויית העולם.